ווען מען לערנט אין די פרשה פון די משכן איז דא אסאך מענטשן וואס טראכטן אז די פרשיות פון בראשית ביז דא איז געווען נוגע, עס איז געווען אינטערעסאנט פאר יעדע איינער, פאר דעם איז מען עוסק אין דעם, אבער די פרשה איז שוין נישט אזוי נוגע פאר יעדן איינעם, און עס איז נישט אינטערעסאנט דאס אדורכצוטון, אבער די אמת איז. אז אין מדרש תנחומא שטייט אז אזוי ווי ס'איז באקאנט ביי קרבנות שטייט אז כל העוסק בתורת עולה א מענטש וואס איז עוסק אין די תורה פון קרבנות איז כאילו הקריב עולה איז כאילו ער האט מקריב געווען די קרבן אליין אזוי איז אויך ביי די משכן שרייבט אין מדרש תנחומא אז א מענטש וואס איז עוסק אין די תורה פון די משכן איז כאילו ער האט געבויט א משכן וואס דאס איז א חשובע זאך פאר זיך אליין און די אמת איז אז ס'שטייט שוין אין כלי יקר און ענליך ווי דעם שטייט אין מאור ושמש אין די של"ה אז יעדע איד האט א רשות צו דורש זיין רמזים און פשטים אין די משכן וכליו, און די אלע פשטים האבן שוין מכוון געווען בצלאל מיט זיינע צוהעלפערס בשעת זיי האבן געבויט די משכן האבן זיי שוין מכוון געווען די אלע פשטים אז די אלע פשטים זענען ריכטיג ס'איז נישט קיין סתירה ס'איז דא אסאך זאכן וואס מ'קען זיך לערנען פון די משכן מיט די כלים. די אמת איז אז די כלים פון די משכן זעט מען א אינטערעסאנטע זאך אז ביי די ארון שטייט ועשו ארון שטייט א לשון רבים אז מען זאל בויען די ארון ביי די אנדערע כלים שטייט עס לשון יחיד פארוואס ווייל די ארון קומט צו ווייזן אויף די תורה און די תורה איז געזאגט געווארן פאר יעדע איינער, נישט קיין נפקא מינה וואס דיין תפקיד איז אויף די וועלט און וועלכע חלק דו האסט מיט די תורה, יעדע מענטש האט א קשר מיט די תורה, סיי די וואס זענען עוסק בפועל אין תורה, זיי האבן זיכער א חלק מיט די מיט די מיט די ארון, נאר אפילו די וואס זיי זענען נישט פארנומען מיט די תורה אסאך צייט, זיי זענען פארנומען מיט אנדערע זאכן, אבער אויב זיי נעמען מיט די ארון, זיי זענען די די בדי הארון, די שטעקענעס פון די ארון, אז זיי נעמען מיט די ארון וואו זיי גייען, זיי נעמען מיט די תורה וואו זיי גייען, און זיי טוען אלעס על פי תורה, זיי טראכטן יעדע זאך וויאזוי ס'שטימט מיט די תורה, ס'שטימט מיט די ארון, דעמאלטס זענען זיי א חלק פון די ארון, די שטעקענעס פון די ארון טאר מען נישט ארויסנעמען, ווייל ס'איז ממש א חלק פון די ארון, סיי דער וואס לערנט תורה און סיי דער וואס נעמט מיט די תורה צו וואו ער גייט, ער טוט אלעס על פי תורה, אלע זענען א חלק פון די ארון. די זעלבע זאך איז אויך ביי די מנורה, וואס דאס קען אויך מרמז זיין אויף די אור התורה, שטייט אז ס'מוז זיין א מקשה אחת, איין שטיק גאלד, ס'טאר נישט זיין צוגעקלעבט פון אפאר שטיקלעך, מ'טאר נישט אוועקנעמען אויכעט, פארוואס? ווייל צו ווייזן אז די תורה דארף א איד האבן אינגאנצן, מ'קען נישט זאגן יעצט טוה איך על פי תורה, און יעצט בין איך פטור פון די תורה, יעצט בין איך פארנומען מיט אנדערע זאכן, יעצט גיי איך נישט על פי תורה, זאל מען וויסן אז ניין, יעדע זאך מוז שטימען מיט די תורה, די תורה איז א מקשה אחת, ס'מוז שטימען אין יעדע מצב, דארף עס שטימען על פי תורה, און ס'קען שטימען על פי תורה. און די אמת איז אבער אז ווי מ'זעט שפעטער ביי די מזבח שטייט אז ועשית את המזבח שטייט מיט א ה' אין אנהייב. שטעלט זיך די קשיא אז ביי די אנדערע כלים שטייט נישט מיט א היי, שטייט ארון, ועשית ארון, ועשית שלחן, און אזוי ווייטער, ביי די מזבח שטייט ועשית את המזבח, פארוואס מיט פארוואס שטייט עס מיט א היי, שטייט שוין אין אברבנאל פון די ראשונים אז דאס קומט צו זאגן אזוי ווי מען ווייסט אז אם אין קמח אין תורה, אויב ס'איז נישטא קיין פרנסה קען מען נישט עוסק זיין אין תורה, פארדעם האט ער געזאגט אז א איד דארף זיך טרעפן זיין מקור הפרנסה, זיין המזבח, זיין פלאץ פון וואו ער גייט האבן זיין פרנסה וואס די מזבח קומט מרמז צו זיין, און פארשטייט זיך אז אפילו א איד וואס ער איז ער איז נישט פארנומען מיט בויען פרנסה אבער דער אייבערשטער שטעלט אים צו א סייעתא דשמיא ער זאל האבן פון וואו צו האבן זיין פרנסה אפילו למעלה מדרך הטבע, און דאס איז אלעס וואס איז ס'איז המזבח, ס'איז דא א פלאץ פאר יעדער איינער פון וואו זיין פרנסה קומט, ער דארף זיך נישט זארגן, קען זיך פארלאזן אויף דער אייבערשטער. אזוי ווי מ'זעט שפעטער ביי די שלחן זעט מען א אינטערעסאנטע זאך אז שטייט אין פסוק אז מען דארף בויען די שלחן דעם טיש אין די פון די משכן און שפעטער שטייט אין פסוק אז מען דארף לייגן די ברויטן די לחם הפנים דארף זיין דארט א גאנצע צייט שטעלט זיך א קשיא אז פארשטייט זיך אז די ברויטן דארפן זיין דארט אבער דאס האט דאך נישט קיין קשר מיט בויען די שלחן קודם דארף מען בויען די טיש און שפעטער אין חומש ויקרא וואלט געדארפט שטיין וואס מען דארף ארויף לייגן אויף דעם טיש, פארוואס שרייבט ער דא גלייך אז מען דארף ארויף לייגן די לחם הפנים אויפן טיש? נאר די אמת איז אז די מפרשים זאגן אז די שולחן אן די לחם איז נישט קיין שולחן, אויב מען האט די טיש אין די משכן ס'איז נישטא די ברויטן אויף דעם הייסט עס נישט קיין שולחן, דאס האט מען געוואלט מיט דעם ארויסברענגען א תפילה א בקשה פאר כלל ישראל אז יעדע איינער זיין שולחן, זיין טיש אינדערהיים, זיין פלאץ פון ווי ער דארף האבן פרנסה, זאל זיין דארט ברויט די גאנצע צייט, מ'האט געוואלט משפיע זיין אז יעדע איינער זאל האבן פרנסה בהרחבה, אזוי זאל די אייבערשטער העלפן טאקע אז יעדע איינער זאל האבן פרנסה בהרחבה און צו קענען ארויסנעמען פון די משכן וכליו אלע גוטע סגולות.